בעזרת השם יתברך, מסכת ביעא, דף כז, מ'הייבט אן דף כז, עמוד א', אויבן, רבי יודא נשיאה הוה ליה ההוא בוכרא, איז אזוי, נעכטן האבן מיר געזען די מחלוקת רבי יודא רבי שמעון, צו א מומחה מעג בודק זיין א בכור יום טוב, האבן מיר געזען די משנה, רבי שמעון האט געזאגט אז נישט, ס'טייטש אז היות וואס ווען די מומחה איז בודק איז עס א בחינה פון דן את הדין, אדער עס קוקט אויס ווי מען איז מתקן די בהמה דערפאר טאר מען נישט, און רבי יודא האבן מיר געזען זאגט אז מען מעג יא, פארציילט די גמרא. רבי יודא נשיאה הוה ליה ההוא בוכרא, רבי יודא נשיאה דאס איז א אייניקל פון רבי א אייניקל פון רבי יודא הנשיא, האט געהאט ביי זיך א בכור, שדריה לקמיה דרב אמי, האט ער געשיקט די בכור צו רב אמי, רב אמי זאל בודק זיין ס'איז געווען יום טוב, זאל בודק זיין צו ס'דא אין דעם א מום קבוע צו מ'קען עס שעכטן צו נישט, ווי רש"י איז מסביר רבי יודא נשיאה אליין איז נישט געווען קיין כהן, נאר האט געהאט כהנים וואס זענען סמוכים על שולחנו, און ממילא האט ער זיי געוואלט געבן צו עסן פון די בכור פלייש, האט ער געשיקט די בכור צו רב אמי פסק'נען. סבר דלא למחזייה, רב אמי, ווען מ'האט אים געברענגט די בכור, ס'איז געווען יום טוב, רב אמי האט געהאלטן ווי ר' שמעון, אז מ'טאר נישט בודק זיין, און מילא האט ער נישט געוואלט בודק זיין. אמר ליה רב זריקא, ואיתימא רבי ירמי', איז רב זריקא, אדער רבי ירמי' דארט געווען ביי רב אמי, האט ער געפרעגט פון רב אמי, וואס עפעס האלטסטו ווי ר' שמעון? רב יהודה ור' שמעון, הלכה כרב יהודה. אבער. פון דעסט וועגן, רב אמי האט דאס נישט אנגענומען, און ממילא הדר שדריה לקמיה דרבי יצחק נפחא, רבי יהודה נשיאה האט ווייטער געשיקט די בכור צו רבי יצחק נפחא אז ער זאל פסק'ענען יום טוב צו ס'איז דא אין אים א מום צו נישט, סבר דלא למחזייה, רבי יצחק נפחא אויך געווען א מומחה אבער האט נישט געוואלט קוקן, פארוואס? ווייל ער האט אויך געפסק'נט ווי רבי שמעון, אמר ליה רבי ירמיה, האט רבי ירמיה ואיתימא רבי זריקא אים געזאגט, רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, די הלכה איז דאך ווי רבי יהודה, פארוואס פסק'נסטו ווי רבי שמעון? אמר ליה רב אבא, רב אבא זעהט אז רב זריקא רופט זיך אן דא, סיי צו רב אמי, סיי צו רבי יצחק נפחא, רופט ער זיך אן פארוואס האלטסטו ווי רבי שמעון, פארוואס האלטסטו נישט ווי רבי יודא? זאגט רב אבא, מאי טעמא לא שבקתינהו לרבנן למעבד עובדא כרבי שמעון, וואס גייט דיך אן אז זיי פסק'נען ווי רבי שמעון? אמר ליה, האט רב זריקא צוריק געענטפערט, ואת מה בידך? ס'טייטש, וואסערע ידיעה האסטו וואס איך ווייס נישט? טייטש, די כלל איז דאך אז רבי יודא רבי שמעון דאך די הלכה ווי רבי יודא, און פארוואס זאלן זיי זיך פירן ווי ר' שמעון? אמר ליה, האט רבי אבא צוריק געענטפערט ניין, הכי אמר רב זירא, הלכה כרב שמעון, ס'טייטש דא דא א בפירוש'ע הוראה פון רב זירא אז די הלכה איז יא ווי רב שמעון, אפילו נארמאל דאך די כלל הלכה ווי רבי יודא, דא איז דא א פסק פון רב זירא אז די הלכה ווי רב שמעון און ממילא האבן זיי זיך אויף וועם סומך צו זיין. זאגט די גמרא, אמר מאן דהוא איינער פון די תלמידים דארט איינער פון די אמוראים, מ'ווייסט נישט קיין נאמען, האט געזאגט, אזכי ואסק להתם, ואגמרה לשמעתא מפומיה דמרה. ס'טייטש ער האט געהערט טאקע אז ס'דא עפעס א מאדנע הוראה פון ר' זירא אז אפילו נארמאל ווייסט מען די כלל ר' יודא ור' שמעון הלכה כר' יודא, דא האט עפעס ר' זירא געפסקנט אז הלכה ווי ר' שמעון, מילא האט ער געזאגט אז כ'וועל זוכה זיין צו זיין אין ארץ ישראל, וועל איך פרעגן ר' זירא וואס איז טאקע פשט אז ער האט געזאגט הלכה ווי ר' שמעון, טאקע פארציילט די גמרא כי סליק להתם, ווען ער איז אנגעקומען קיין ארץ ישראל, אשכחיה לר' זירא, האט ער געטראפן ר' זירא אמר ליה, האט ער געפרעגט פון ר' זירא אמר מר הלכה כר' שמעון, דו האסט טאקע געזאגט הלכה ווי ר' שמעון, אמר ליה, האט ר' זירא געזאגט לא. איך האב דאס נישט געזאגט, אנא מסתברא אמרי, ס'טייטש נישט כ'האב אזוי געזאגט קלאר, נאר מסברא האב איך געזאגט לכאורה די הלכה ווי ר' שמעון, פארוואס? ווייל מדקתני במתניתין, ר' שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעוד יום, אין זה מן המוכן, אונז האמיר דאך געזען די שיטה פון ר' שמעון פון אונזער משנה, אז ר' שמעון האלט אז מ'טאר נישט רופן א מומחה בודק זיין יום טוב, וקתני לה בברייתא בלשון חכמים, און נעכטן האמיר געזען, די ברייתא פון רב אושעיא, שטייט די זעלבע שיטות אז די שיטה פון רבי שמעון ווערט דארט געברענגט בלשון חכמים, אונז האבן טאקע שוין דארט אויסגערעדט אז די גמרא וועט א ראיה ברענגען טאקע פון דעם אז די הלכה ווי רבי שמעון, ממילא דאס איז טאקע די ראיה פון רב זירא, שמע מינה, מסתברא כוותיה, פון דעם אז די ברייתא כאפט אן א לשון רבים, א לשון וחכמים, ארויסצוברענגען די שיטה פון רבי שמעון, איז א ראיה טאקע זאגט רב זירא, איז מסתבר עכ"פ אז די הלכה ווי רבי שמעון, זאגט אבער די גמרא מאי הוי עלה. וואס איז למעשה? עס טייטש אונז ווייס מיר די כלל נארמאל די הלכה ווי רבי יהודה, איז דא, וואס איז טאקע די הלכה? אמר רבי יוסף, האט רבי יוסף געזאגט תא שמע, דתליא באשלי רברבי, עס טייטש דא איז טאקע אנדערש, ווייל דא איז עס תלוי אין אשלי רברבי, זאגט רש"י, איז גראבע שטריק חבלים גדולים וגסים שקשין להנתק, כלומר חכמים גדולים אמרוהו ואין נוחין לבטל דבריהם, דא איז דא חכמים גדולים וואס האבן אנגענומען ווי רבי שמעון, און מען וועט שוין זען, עס איז פארקערט גאר עס איז א רבים נארמאל, איז. רבי שמעון קעגן רבי יהודה איז א יחיד קעגן א יחיד הלכה ווי רבי יהודה, דא איז דא א רבים גאר וואס האלטן ווי רבי שמעון, און במילא זאגט רבי יוסף, די הלכה איז טאקע ווי רבי שמעון, פארוואס? זאגט רבי יוסף אזוי, דאמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי, רבי שמעון בן פזי זאגט נאך בשם רבי יהושע בן לוי בשם רבי יוסי בן שאול בשם רבי, אז וואס וואס האט רבי געזאגט, משום קהלא קדישא דבירושלים, ס'איז געווען א גרופע תנאים, אין ירושלים וואס מען האט זיי גערופן קהלא קדישא בירושלים, איז רבי זאגט נאך בשם קהלא קדישא דבירושלים, וואס מען וועט שוין זעהן קהלא קדישא בירושלים איז געווען א דור פאר רבי, רבי זאגט נאך פון זיי אז וואס אז ר' שמעון וחבריו אמרו הלכה כר' מאיר, אז ר' שמעון בן מנסיא מיט זיינע חברים האבן געזאגט אז די הלכה איז ווי ר' מאיר, ס'טייטש נאכאמאל, רבי זאגט נאך בשם קהלא קדישא בירושלים אז קהלא קדישא בירושלים האבן געזאגט אז ר' שמעון בן מנסיא זאגט, אז די הלכה ווי ר' מאיר, און די גמרא פרעגט גראד, ר' יוסף פרעגט, זאגט ר' יוסף, אמרו, והא אינהו קשישי מיניה טובא? ס'טייטש נאכאמאל, קהלא קדישא בירושלים האמיר דאך געשמועסט, איז געווען א דור פאר רבי, רבי און ר' שמעון בן מנסיא זענען געווען די זעלבע דור, מ'האט געזען נעכטן א ברייתא זיי קריגן זיך, זענען די זעלבע דור, און במילא, זאגט ר' יוסף, וויאזוי קען זיין אז רבי זאגט נאך בשם קהלא קדישא בירושלים, אז זיי, קהלא קדישא בירושלים זאגט נאך בשם ר' שמעון בן מנסיא, זיי זאגן נישט נאך בשם ר' שמעון בן מנסיא, ר' שמעון בן מנסיא איז אסאך יונגער פון זיי, ר' שמעון בן מנסיא איז דער דור פון רבי. אלא נאר, איז ער טאקע מסביר, אז בשיטת ר' מאיר אמרוה, ס'טייטש, אוודאי, טאקע, קהלא קדישא בירושלים זאגן נישט נאך זאכן פון ר' שמעון בן מנסיא, ר' שמעון בן מנסיא איז אסאך יונגער, נאר וואס דען, ווען זיי האבן געהערט ר' שמעון בן מנסיא זאגן אז די הלכה איז ווי ר' שמעון, וואס טייטש אז די הלכה איז ווי ר' שמעון ביי בכור פון אונזער משנה, אז וואס אז א מומחה טאר נישט בודק זיין א בכור, קהלא קדישא בירושלים הערט דאס, זאגן זיי ווייסטו, דאס וואס דו זאגסט דא אז די הלכה איז ווי ר' שמעון, דאס איז כשיטת ר' מאיר, וועלכע ר' מאיר? דתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה אין בכורות זאגט, השוחט את הבכור ואחר כך הראה את מומו, טאמער איינער איז געווען א שייגעץ, אנשטאטס נארמאל נעמען זיין בכור צו א מומחה, דער מומחה זאל בודק זיין צו ס'איז א מום קבוע צו נישט נאכדעם שעכטן, איז ער געגאנגען און ער האט געשאכטן, נאכן שעכטן טראגט ער דעם בכור צום מומחה, און ער זאגט דער מומחה זאל פסק'נען צו דאס איז א מום קבוע דא צו נישט. איז אזוי, רבי יודא מתיר. רבי יודא זאגט, טאמער דער מומחה זאגט טאקע אז דאס איז א מום קבוע, ס'טייטש דער מום קבוע איז דא געווען פריער, איז מעג מען עסן די בכור. רבי מאיר אומר רבי מאיר זאגט ניין, הואיל ונשחט שלא על פי מומחה, היות מען האט געשאכטן דא אן קיין מומחה, אסור, טאר מען דאס מער קיינמאל נישט עסן. אלמא, זאגט ר' יוסף, זעהן מיר דא, קסבר ר' מאיר, ראיית בכור לאו כראיית טריפה, זעהן מיר אז ר' מאיר האלט אז זעהן א בכור דאס א מומחה זעהט א בכור איז אנדערש ווי א מומחה ווי א בודק וואס איז בודק טריפה, פארוואס? ווייל ווען מען טראגט א טריפה צו א רב די רב זאל פסק'נען צו ס'איז טריפה צו נישט, איז נישט פשט די רב מיט זיין מויל מאכט עס א טריפה, די רב מאכט עס אויס טריפה, די רב איז גארנישט, די רב איז סך הכל א מבין וואס די רב ווייסט וועלכע לאך איז טריפה וועלכע נישט. איז דער רב קומט מברר זיין מען גייט צום מבין די מבין זאלן זאגן, זאג נאר, דער לאך איז טריפה צו נישט? מה שאין כן ווען עס קומט צו א בכור א בעל מום, איז נישט פשט מען גייט צום מומחה, דער מומחה זאל מברר זיין צו דער בהמה איז געווען א בעל מום צו נישט, און אין הכי נמי נאכדעם וואס מען האט גע'שחט'ן א בהמה קענסט גיין צום מומחה ביז איבערמארגן, דער מומחה קען דיר גארנישט טון, פארוואס ווייל ר' מאיר האלט אז דער מומחה מיט זיין מויל מאכט די בהמה א בעל מום, ס'טייטש די ווילאנג די גייסט נישט צום מומחה מיט א לעבעדיגע בהמה האט די בכור א דין פון א תם, נאר נאכדעם וואס די מומחה פסק'נט טאקע אז ס'איז א בעל מום נאר דעמאלטס ווערט עס א בעל מום, און במילא אזוי האלט ר' מאיר פארדעם ראיית בכור מחיים, ראיית טריפה לאחר שחיטה, א בכור מוז לעבן בשעת מ'טראגט עס צום מומחה, א טריפה איז נישט קיין נפקא מינה, און במילא ומינה פון די ר' מאיר, האבן קהלא קדישא בירושלים געזאגט קומט טאקע ארויס די דין פון ר' שמעון פון אונזער משנה, פארוואס ווייל ראיית טריפה אפילו ביום טוב ראיית בכור מערב יום טוב, ס'טייטש אז נאכדעם וואס מ'זעהט דא אז ר' מאיר האלט אז די ווערטער פון די מומחה טוען עפעס, נישט פשט די מומחה איז סתם עפעס מברר עפעס א דין, ער פסקנט צו די מום איז א מום צו נישט נאר ער טוט דא עפעס ער מאכט די בכור א בעל מום פארשטיי מיר שוין די הלכה פון ר' שמעון ר' שמעון האט געלערנט ווי ר' מאיר און ממילא פארדעם האט ר' שמעון געזאגט אז מען טאר נישט רופן א מומחה אפפסקענען א בכור יום טוב ווייל ער האט געהאלטן אז טוהן אזא מין זאך מיטן מויל רופן א מומחה זאל מאכן דא א בעל מום סקוקט אויס ווי א מתקן סקוקט אויס ווי א דן את הדין פארדעם לאזט נישט ר' שמעון רופן א מומחה יום טוב ביי טריפה וועט ער אוודאי לאזן אוודאי מעג מען רופן א רב פסק'ען צו א בהמה איז טרייפה צו נישט ווייל ער טוט גארנישט, ער איז סך הכל מעיד אויף די לאך אז די בהמה איז אלעמאל געווען א טרייפה, נישט זיין ווערטער מאכן עפעס, און ממילא קומט אויס, מיט ר' יוסף'ס הסבר, אויף וואס די קהלא קדישא בירושלים האבן דא געזאגט, קומט אויס אז ר' מאיר און ר' שמעון האלטן ביידע די זעלבע. קומט אויס אז ס'איז נישט סתם א מחלוקת ר' שמעון און ר' יודא, נאר דא האמער ר' מאיר ר' שמעון קעגן ר' יודא, אויב אזוי איז עס א יחיד קעגן א רבים, איז פארשטייט זיך די הלכה שוין ווי א רבים, איז די הלכה ווי ר' שמעון, און במילא דאס איז פשט און האבן מיר געזען פריערט די אלע אמוראים וואס האבן געפסקנט ווי ר' שמעון, אזוי איז ר' יוסף מסביר דא פארוואס טאקע עס איז דא דא א שטארקע צד צו זאגן אז די הלכה איז ווי ר' שמעון. אמר ליה אביי, זאגט אביי צו ר' יוסף, איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, די גאנצע זאך איז געבויט אויף דעם אז ר' שמעון איז ווי ר' מאיר, און ר' מאיר האלט אז די ווערטער פון די מומחה זענען אזוי שטארק זיי טוען עפעס אנדערש ווי א טרייפה א גאנצע פשעטל זאגט אביי וואס עפעס אטו התם ברואי מומין פליגי בקנסא פליגי זאגט אביי עס איז נישט אמת סטייטש סיי ר' מאיר און סיי ר' יהודה ביידע האלטן אז די ווערטער פון די מומחה טוט גארנישט די ווערטער פון מומחה מאכן עפעס די ווערטער מומחה קומט אראפ ער איז בודק ער זאגט צו די מום איז געווען א מום צו די מום איז נישט געווען א מום דאס איז אלץ פונקט ווי ביי טרייפה נאר וואס דען ר' מאיר האלט אז אפילו טאקע די ווערטער מאכן גארנישט פונדעסטוועגן נאכדעם וואס א בהמה איז טויט זאלסטו נישט רופן קיין מומחה, פארוואס אלץ קנס ווי מ'וועט שוין זעהן א גזירה א קנס, פארדעם לאזט נישט ר' מאיר רופן א מומחה נאכן טויט, אבער נישט פשט אז מ'טוט דא עפעס, זאגט ער איז מסביר, דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, בדוקין שבעין כולי עלמא לא פליגי דאסור, משום דמשתנין, ס'טייטש אזוי, ס'דא א מום, ס'הייסט דוקין שבעין, אין די אויג איז דא אזא קריץ וואס דער מום דער דוקין שבעין נאכדעם וואס א בהמה שטארבט טוישט זיך עס, ס'טוישט זיך די צורה דערפון, און ממילא דאס איז קלאר, יעדער איז מודה אז טאמער מען ברענגט א טויטע בהמה צו א מומחה און מען זאגט דעם מומחה זיי מוחל זיי בודק דער דוקין שבעין דא צו דער מום איז א גוטער מום צו נישט, איז כולי עלמא מודה מען קען דאס נישט טון, פארוואס? ווייל דער מומחה קוקט אויף דער דוקין שבעין, אזוי ווי עס קוקט אויס יעצט האט עס נישט אויסגעקוקט פריער ווען די בהמה האט געלעבט ממילא קען מען גארנישט פסק'ענען אויף דעם. כי פליגי, וואס איז די מחלוקת אין די משנה בכורות צווישן ר' מאיר און ר' יהודה? במומין שבגוף, ביי אנדערע סארט מומין, למשל פעלט א אויער, עס פעלט א אבר אזעלכע סארט זאכן. ר' מאיר סבר, גזרינן מומין שבגוף, אטו מומין שבעין. ר' מאיר האלט, טאמער מען וועט לאזן די מומחה פסק'ענען מומין נאכדעם וואס די בהמה איז טויט, איז מארגן וועט קומען איינער צום מומחה זאל פסק'נען דוקין שבעין, דוקין שבעין קען מען דאך נישט פסק'נען נאכדעם וואס ס'איז טויט וועט ארויסקומען א מכשול, ורבי יהודה סבר לא גזרינן, און רבי יהודה האלט ס'פעלט נישט אויס צו מאכן די גזירה, דוקין שבעין טאר מען נישט פסק'נען נאכדעם וואס א בהמה איז טויט אבער אנדערע מומים מעג מען יא, דאס איז די מחלוקת רבי מאיר רבי יהודה, אמר רב נחמן בר יצחק, זאגט רב נחמן בר יצחק מתניתין נמי דייקא, פון די משנה אליין איז אזוי מוכח ווי אביי האט געזאגט נישט ווי רב יוסף האט געזאגט, וואס טייטש מוכח פון די משנה? אז דאס וואס ר' מאיר זאגט אז ווען מען ברענגט עס צום מומחה נאכדעם וואס מען האט גע'שחט'ן איז עס אסור לעולם טאר מען נישט עסן די פלייש איז נישט פשט ווייל די מומחה מאכט עפעס ווי ס'האט פריער רב יוסף האט מסביר געווען מאכט א חלות, ניין! נאר וואס דען? ס'איז א קנס, א גזירה, פארוואס ווי מוכרח? ווייל דקתני ר' מאיר אומר הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור, אזוי זאגט ר' מאיר היות מ'האט גע'שחט'ן אן א מומחה איז אסור, טאמער טאקע רב יוסף איז גערעכט, און די סיבה פארוואס די בהמה איז אסור איז ווייל ס'איז נישט געווען דא א מומחה, און וואס טייטש הואיל ונשחט שלא על פי מומחה אסור, וואלט ר' מאיר געדארפט זאגן, טאמער מען האט גע'שחט'ן א בהמה אן ברענגען צו א מומחה איז אסור, ר' מאיר אוסר, פארוואס? ווייל פארוואס זאל זיין מותר? ס'איז קיינמאל נישט געווען א בעל מום. פון די ווערטער הואיל ונשחט שלא על פי מומחה איז מוכח אז דאס איז א קנס, שמע מינה קנסא הוא דקא קניס, אז היות ס'האט נישט געפאלגט, מען האט דיך געהייסן גיין צו א מומחה, האסט נישט געפאלגט, אסור, דאס איז די טעם פון אסור נישט ווייל ס'איז אסור ווייל בעצם איז עס אסור, נאר ס'אסור אלס די גזירה, שמע מינה ס'איז טאקע א ראיה, און במילא קומט אויס אז לויט אביי איז די ר' מאיר דא פון בכורות האט נישט קיין שייכות מיט די ר' שמעון ביי אונזער משנה, ס'טייטש דאס אז ר' שמעון לאט נישט רופן א מומחה יום טוב איז נישט ווייל ער האט געהאלטן ווי ר' מאיר, ווייל ר' מאיר רעדט פון עפעס אנדערש אינגאנצן ער רעדט פון א קנס, און ממילא האמיר נישט דא די רבים קעגן רבי יהודה, און ממילא בלייבט נישט די גמרא להלכה וויאזוי מ'פירט זיך. ווי רבי יודא צו ווי רבי שמעון. זאגט די גמרא, אמי ורדנאה, רש"י זאגט, אמי ורדנאה איז אדער האט געהייסן אמי ורדנאה ווייל נאה היה על שם ורד, אדער ורדנאה איז א נאמען פון א פלאץ. על כל פנים, דער איד אמי ורדנאה, חזי בוכרא דבי נשיאה הוה, ער איז געווען דער מומחה וואס פלעגט בודק זיין בכורות פארן נשיא אין שטוב, ביומא טבא לא הוה חזי. יום טוב פלעג ער נישט בודק זיין. אתו ואמרו ליה לרבי אמי, איז געווען א קבוצה תלמידים דארט, אז זיי זענען געגאנגען מסר'ן פאר רבי אמי, אז אמי ורדנאה וויל נישט בודק זיין יום טוב. אמר להו, האט רבי אמי געזאגט דארט פאר די וואס זענען געקומען פארציילן, האט ער געזאגט שפיר קא עביד דלא חזי, זייער גוט האט ער געטון, מען טאר טאקע נישט יום טוב בודק זיין קיין בכור. פרעגט די גמרא איני, אזוי האט רבי אמי געזאגט אז אמי ורדנאה פירט זיך גוט, והא רבי אמי גופיה חזי, מען האט דאך קלאר געזען אז רבי אמי האט יא בודק געווען בכורות יום טוב, ענטפערט די גמרא, רבי אמי כי חזי מאתמול הוה חזי. ס'טייטש דאס מ'האט געזעהן אז רבי אמי האט בודק געווען בכורות יום טוב, איז נישט פשט ער האט טאקע בודק געווען בכורות יום טוב, די אלע בכורות וואס ער האט בודק געווען יום טוב האט ער שוין בעצם בודק געווען ערב יום טוב, וביום טוב, שיולי קא משייל היכי הוה עובדא, יום טוב האט ער סך הכל געפרעגט וויאזוי די מום איז געשעהן, ס'טייטש אזוי, כהנים, ווי ס'ווערט ווי די גמרא אין בכורות ברענגט, אז כהנים זענען געווען חשוד אז זיי פלעגן מאכן מומים אין די בכורות, פארוואס? ווייל ווילאנג די בכור איז א תם דארף מען לאזן די בכור פאשען, ס'קאסט אסאך געלט אונטערצוהאלטן א בכור, ברגע ס'ווערט א בעל מום קען מען עס שעכטן און עסן אינדרויסן פון היתר פון בית מקדש, און דאס אפילו בזמן הזה, אפילו היינט ס'נישט דא קיין בית מקדש איז אויך אזוי, ממילא כהנים, ברגע ס'מ'האט זיי געגעבן א בכור, פלעגן זיי מאכן א מום אין דעם, אסאך כהנים האבן אזוי געטון, און פאר דעם האט מען געדארפט גוט גוט מברר זיין אז דער כהן האט נישט געמאכט א מום אין די בכור, ווייל טאמער דער כהן מאכט א מום אין א בכור, קנס'ט מען דער כהן ער טאר נישט עסן פון דער בכור, און ממילא פאר דעם זאגט די גמרא דאס איז געווען דארט מיט ר' אמי, ווען א כהן איז געקומען צו ר' אמי פרעגן לגבי א מום ביי א בכור, איז קודם ערב יום טוב האט ר' אמי גוט געקוקט אויף די מום זעהן טאקע צו ס'א מום קבוע צו נישט, אבער ער האט נאכנישט מתיר געווען די בכור, נאר יום טוב נאכדעם וואס ער האט בעצם שוין געזעהן ער האט געוואוסט צו ס'א מום קבוע צו נישט, איז יום טוב האט ער אראפגערופן די כהן און גוט מברר געווען ווער האט געמאכט די מום דא וויאזוי איז געשעהן די מום דא, טאמער עס איז טאקע נתברר געווארן ער האט געזעהן ער האט גערופן עדים זעהן טאקע אז נישט די כהן האט געמאכט די מום, דעמאלטס האט ער מתיר געווען אבער די עיקר היתר, די אמת'ע בדיקה וואס ער האט בודק געווען די מום איז געווען פון ערב יום טוב, פארציילט די גמרא נאך אזא מנהג וואס מען האט געזעהן כי הא דההוא גברא דאייתי בוכרא קמיה דרבא, ס'איז געווען טאקע א מענטש א כהן האט געברענגט א בכור פאר רבא, אפניא דמעלי יומא טבא, ערב יום טוב, הוה יתיב רבא וקא חייף רישיה, רבא איז געזעצן און געוואשן די קאפ לכבוד יום טוב, דלי עיניה וחזייה למומיה, איז קודם האט ער געקוקט אויף די מום זען טאקע צו ס'א מום צו נישט, אמר ליה, האט רבא זיך אנגערופט צום כהן נאכדעם וואס ער האט געזען, האט ער געזאגט זיל האידנא ותא למחר, גיי יעצט קום צוריק מארגן, כי אתא למחר, ווען ער איז מארגן געקומען, אמר האט רבא געזאגט היכי הוה עובדא, וויאזוי איז געשען די מום, אמר ליה, האט דער בעל הבכור פארציילט פאר רבא א גאנצע מעשה, הוה שדיין שערי, בהך גיסא דהוצא. ס'איז געווען א הוצא, ס'איז אזא וואנט פון קוצים, פון דערנער, און אויף איין זייט איז געווען שעורים, והוה איהו באידך גיסא, דער בכור איז געשטאנען די אנדערע זייט, בהדי דבעי למיכל, דער בכור האט געוואלט עסן פון די שעורים, עייל רישיה פרטיה הוצא דשפוותיה, האט אריינגעשטעקט די קאפ דארט דורך די דערנער, און די דערנער האט געמאכט א ריס אין זיינע ליפן, אמר ליה, האט רבא געזאגט צו דעם כהן דילמא את גרמת ליה, דו האסט עס אנגעמאכט, ס'טייטש דו האסט דווקא געלייגט די בכור די זייט און געלייגט די שעורה אין די אנדערע זייט, אז ער זאל וועסן וועלן עסן, אמר ליה, האט דער בעל הבכור געזאגט לא, ניין, איך האב דאס נישט געטון, און ווי די מפרשים זענען מסביר לכאורה האט ער א ראיה געברענגט ס'טייטש געברענגט עדים אז ער האט עס טאקע נישט געטון בדווקא, זאגט די גמרא ומנא תימרא דגרמא אסור, ווער זאגט טאקע אז ס'א פראבלעם אזוי צו טון, אפשר מעג מען לייגן א בכור איין זייט און עסן די צווייטע זייט און גורם זיין אזוי אז די בכור זאל ווערן א בעל מום, זאגט די גמרא ניין דתניא מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק מום לא יהיה בו, אין לי אלא שלא יהיה בו מום, פון לא יהיה בו דרש'ט מען אז א מענטש טאר נישט מאכן א מום אין א בכור, מנין שלא יגרום לו על ידי דבר אחר, ווי ווייסט מ'טאר אויך נישט גורם זיין אז זאל געשען א מום, למשל, שלא יביא בצק או דבילה ויניח לו על גבי האוזן, אפשר מעג א מענטש נעמען א טייג צו א דבילה דארט א פרוכט לייגן אויף די אויער פון דעם בכור, כדי שיבוא הכלב ויטלנו, זאל קומען א הונט, און אראפבייסן דעם טייג, און מיט די אויער צוזאמען, אזוי האט די מענטש גורם געווען א בכור זאל ווערן א בעל מום ווער זאגט מען טאר נישט, תלמוד לומר כל מום, אמר מום, ואמר כל מום, כל מום איז איבעריג די איבעריגע כל, דרש'ט מען מ'טאר אפילו נישט גורם זיין, און פאר דעם טאקע האט רבא געפרעגט, און מברר געווען אז דאס איז טאקע נישט געשען, זאגט די הייליגע משנה, בהמה שמתה, א בהמה וואס שטארבט יום טוב, לא יזיזנה ממקומה, טאר מען נישט רוקן פונעם פלאץ, פארוואס, ווייל ס'איז מוקצה, ומעשה פארציילט די משנה געווען א מעשה ושאלו את ר' טרפון עליה האט מען געפרעגט ר' טרפון וואס איז די דין טאקע ביי א בהמה וואס איז געשטארבן און די זעלבע זאך ועל החלה שנטמאת חלה וואס איז טמא געווארן און די שאלה איז צו מען מעג רוקן ביידע יום טוב ונכנס און ר' טרפון איז אריין לבית מדרש ושאל און האט געפרעגט וואס איז די דין סיי ביי דעם טויטן בהמה און סיי חלה שנטמאת ואמרו לו מ'האט אים געפסקנט לא יזיזם ממקומם מ'טאר זיי נישט רוקן ווייל זיי זענען מוקצה איז די בהמה און מ'וועט באלד זעהן די גמרא וואס סארט בהמה רעדט זיך דא אבער חלה שנטמאת ווי רש"י איז מסביר בעצם חלה וואס איז טמא געווארן דארף מען פארברענען יעצט דאס אז מ'דארף פארברענען חלה וואס איז טמא געווארן נארמאל אין די וואכן טאג מ'מעג הנאה האבן ס'איז נישט אסור בהנאה פון דעסט וועגן ברענגט רש"י מ'לערנט ארויס פונעם פסוק באש ישרף אז מ'טאר נישט פארברענען קיין קדשים יום טוב איז במילא נישט דא קיין שום וועג פטור צו ווערן פון די חלה שנטמאת יום טוב אפילו אין די וואכן טאג וואלט געווען א וועג מ'וואלט געקענט פארברענען מ'קען זיך באנוצן מיט די פייער אבער יום טוב איז ממש נישטא וואס צו טון מיט דעם, און דערפאר טאקע איז דאס מוקצה. זאגט די הייליגע גמרא, לימא תנן סתמא דלא כר' שמעון, לכאורה אונזער משנה איז נישט ווי ר' שמעון, פארוואס? דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט אין א ברייתא וואס מיר האבן שוין געהאט כמה פעמים דא אין די מסכתא, ר' שמעון אומר, מחתכין את הדלועין לפני בהמה, ואת הנבילה לפני הכלבים, ר' יהודה אומר, אם לא היתה נבילה מערב שבת, אסורה. ס'טייטש ר' שמעון זאגט מען מעג שניידן דלועים לפני בהמה, אפילו ס'א טירחא מעג מען שניידן די דלועים, די פאמפקינס פאר א בהמה, און אויך נבילה לפני הכלבים. טייטש, א נבילה, א בהמה ס'איז געשטארבן שבת, מעג מען זיך באנוצן מיט די נבילה און עס פיטערן פאר כלבים? רבי יהודה זאגט ניין, טאמער איז די נבילה נישט געווען א נבילה פון פאר שבת, טאר מען נישט, א בהמה ס'איז געשטארבן שבת, זיך באנוצן פיטערן פאר הינט, פארוואס? ווייסט מען דאך די באקאנטע מחלוקת, אז מיגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי לכולי יומא, רבי יהודה האלט היות די בהמה האט געלעבט בין השמשות, איז עס מוקצה, ממילא אפילו יעצט איז געשטארבן טאר מען עס נישט פיטערן פאר הינט, און רבי שמעון האלט נישט קיין נפקא מינה מען מעג עס יא פיטערן פאר הינט, און ממילא אז ביי אונז אין משנה שטייט אז בהמה שמתה ס'טייטש א נבילה איז מוקצה לא יזיזנה ממקומה, איז לכאורה אונזער משנה נישט ווי רבי שמעון, זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי שמעון, מודה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין, ס'טייטש אפילו רבי שמעון איז אויך מודה אז א געזונטע בעל חי וואס איז פלוצלינג געשטארבן שבת צו יום טוב דאס איז מוקצה, דהיינו די דין וואס ר' שמעון האט געזאגט אז א בהמה וואס איז געשטארבן שבת צו יום טוב מען מעג זיך באנוצן מיט די פלייש פיטערן פאר הינט, דאס איז נאר ביי א בהמה וואס ס'איז א גוסס ס'איז שוואך, ס'טייטש דער בעל הבית האט געטראכט שוין פאר שבת און פאר יום טוב אז די בהמה העט אפשר שטארבן, לויט ר' שמעון איז דאס גענוג, ר' יהודה זאגט ניין ס'דארף זיין ממש טויט, ר' שמעון האלט גענוג אז ס'איז שוואך, אבער א געזונטע בהמה נישט, און אויף דעם רעדט די משנה אז דאס איז מוקצה. זאגט די גמרא, הניחא למר בר אמימר משמיה דרבא דאמר מודה רבי שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין שפיר, אלא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר חלוק היה רבי שמעון אפילו בבעלי חיים שמתו שמותרין מאי איכא למימר. ס'טייטש די שיינע פשעטל וואס מ'האט דא געזאגט די חילוק צווישן א געזונטע בהמה און א קראנקע בהמה, דאס זאגט טאקע מר בר אמימר, מר בר אמימר האלט אז אפילו לויט רבי שמעון וואס רבי שמעון לית ליה מוקצה, דאס אבער די בהמה דארף זיין עפעס קראנק, עפעס דארף דא זיין, אבער לויט מר בריה דרב יוסף ער האלט ניין, ער האלט אז לויט רבי שמעון, אפילו א בהמה איז געזונט און שטארק, ס'פלוצלינג שטארבט עס שבת צו יום טוב, וועט ר' שמעון אויך האלטן ס'איז נישט קיין מוקצה. איז לויט אים וויאזוי וועט מען איינזעצן די משנה? לכאורה אז מ'זעט אין די משנה אז שטייט אין משנה בהמה שמתה איז מוקצה, מוז זיין די משנה נישט ווי ר' שמעון, ווייל לויט ר' שמעון אלע בהמות וואס שטארבן זענען נישט קיין מוקצה. זאגט די גמרא ניין, תרגמה זעירי, בבהמת קדשים, א בהמת קדשים וואס שטארבט, וואס איז אסור בהנאה, נישטא וואס צו טון מיט דעם, מען קען עס אויך נישט פודה זיין, איז ביי דעם איז אוודאי רבי שמעון אויכעט מודה אז ס'איז מוקצה און פון דעם רעדט די משנה, זאגט די גמרא דייקא נמי, כ'האב נאך אויך א ראיה דקתני, שטייט דאך אין די משנה עליה ועל החלה שנטמאת, די משנה שטעלט צו די צוויי, די נבילה מיט חלה שנטמאת, מה חלה דקדישא, אף בהמה דקדישא, ממילא איז טאקע א ראיה מען רעדט דא פון א בהמה פון קדשים, זאגט די גמרא אבער אויב אזוי קומט אויס, אלא טעמא דקדישא, הא דחולין שריא, אויב אזוי וועט אויסקומען אז דווקא א בהמה פון קדשים געשטארבן, דאס איז מוקצה, אבער א חולין'דיגע בהמה וואס שטארבט, אזוי קען מען מדייק זיין פון די משנה, נישט קיין מוקצה. איז הניחא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא דאמר חלוק היה רב שמעון אף בבעלי חיים שמתו שמותרין שפיר, אלא למר בר אמימר משמיה דרבא דאמר מודה רב שמעון בבעלי חיים שמתו שאסורין מאי איכא למימר, ס'טייטש צוריק צו וואס מ'האט פריערט געזען, אונז האמיר דאך געזען א מחלוקת מר בר אמימר און מר בריה דרב יוסף, לויט מר בריה דרב יוסף, וואס מר בריה דרב יוסף האלט אז רב שמעון האלט אז אלע בהמות וואס שטארבן שבת און יום טוב זענען מותר זענען נישט קיין מוקצה, לויט דעם שטימט זייער גוט, פאר דעם זאגט טאקע די משנה אז דווקא א בהמה פון קדשים איז מוקצה, אבער א בהמה פון חולין, נישט קיין חילוק געזונט, נישט קיין חילוק קראנק, א חולין'דיגע בהמה שטארבט לויט רב שמעון נישט קיין מוקצה. אבער לויט מר בר אמימר, וואס מר בר אמימר האלט אז אפילו לויט רב שמעון, כדי צו עסן א בהמה וואס איז געשטארבן שבת, על כל פנים כדי עס צו געבן פאר א הונט, מוז עס אבער זיין קראנק פאר שבת, ווייל טאמער עס איז געזונט, עט רב שמעון אויך האלטן ס'איז מוקצה, אויב אזוי שטימט דאך נישט אונזער משנה, ווייל אונזער משנה זאגט דווקא בהמה פון קדשים, אבער א חיל'נדיגע בהמה איז נישט קיין מוקצה ס'איז נישט אמת, א חיל'נדיגע בהמה וואס איז געזונט וואס שטארבט איז מוקצה, זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן מ'דארף טאקע זאגן אונזער משנה רעדט זיך במסוכנת ודברי הכל, דאס הייסט מ'רעדט טאקע נישט פון א געזונטע בהמה נאר פון א קראנקע בהמה, און במילא העט די משנה שטימען סיי לויט מר בר אמימר און סיי לויט מר בריה דרב יוסף, אז דאס איז א קראנקע בהמה איז טאמער ס'איז קדשים און ס'שטארבט אוודאי איז עס מוקצה לויט ר' שמעון אויכעט, אבער אויב עס איז נישט קיין קדשים איז דעמאלטס העט ר' שמעון אוודאי האלטן היות ס'איז קראנק, איז יעדער מודה אז ר' שמעון העט האלטן אז ס'איז נישט קיין מוקצה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין נמנין על הבהמה לכתחילה ביום טוב, ס'טייטש מ'טאר זיך נישט צוזאמנעמען א קבוצה מענטשן צוזאמען גיין צו א קצב קויפן פון אים א בהמה יום טוב, אמאליגע צייטן איז געווען אזא רשימה מענטשן געגאנגען צום קצב איך וויל בהמה פלייש, נאך ס'איז געווען גענוג מענטשן האט מען גע'שחט'ן א בהמה פאר זיי אלע, איז דאס טאר מען נישט טון יום טוב, ווי מ'וועט זען די גמרא די עיקר איז ווייל מ'טאר נישט זאגן קיין פרייז יום טוב, דאס איז די פראבלעם דא, אבל נמנין עליה מערב יום טוב, טאמער פון פאר יום טוב האט מען אפגעשמועסט מיטן קצב א פרייז, דעמאלטס אוודאי יום טוב קען דער קצב שעכטן פאר א קבוצה אידן א בהמה און זיי וועלן דאס עסן, וואס איז טאמער מען האט נישט אפגעמאכט פון פאר יום טוב, דעמאלטס ושוחטין ומחלקין ביניהם קען מען שעכטן זיך צוטיילן יום טוב, און שפעטער נאך יום טוב איז דא א פאטענט ווי מען וועט זען אין די גמרא וויאזוי מען קען צוריק צאלן פארן קצב, זאגט די גמרא מאי אין נמנין, אמר רב יהודה אמר שמואל, אין פוסקין דמים לכתחילה לבהמה ביום טוב, די פראבלעם איז אפצושמועסן א פרייז, אפצושמועסן געלט, איי היכי עביד, וואס טוט מען יא טאמער מען האט פארגעסן פון פאר יום טוב אפצושמועסן א פרייז, און א קבוצה אידן ווילן צוזאמען קויפן א בהמה, אמר רב, זאגט רב, מביא שתי בהמות ומעמידן זו אצל זו, ואומר זו כזו, וואס טייטש מען ברענגט צוויי בהמות מען גייט צום קצב, דארט איז דא צוויי בהמות וואס זענען גלייך, ביידע קוקן אויס בערך די זעלבע, און ממילא זאגט מען פארן קצב אזוי, דו שעכט די, נאך יום טוב העט מען בודק זיין וויפיל די אנדערע איז ווערט, און די זיי קוקן זיך אויס די זעלבע, ממילא מסתמא ביידע די זעלבע ווערט, אונז וועמיר דיר צאלן, וויפיל די אנדערע איז ווערט. תניא נמי הכי, זאגט די גמרא מ'האט זיך אויך געלערנט אין א ברייתא אז די עיקר פראבלעם איז רעדן פון געלט, זאגן א פרייז, אז לא יאמר אדם לחבירו הריני עמך בסלע, הריני עמך בשתיים, איך בין א שותף מיט דיר אין די בהמה מיט א סלע, מיט צוויי סלעים ניין, אבל אומר לו הריני עמך למחצה לשליש ולרביע, וואס טייטש פלייש מעג מען אפשמועסן איך וויל א האלבע בהמה א פערטל בהמה א דריטל בהמה, אבער נישט געלט, דאס איז די פראבלעם מקח וממכר מיט געלט טאר מען נישט טון יום טוב ס'איז א גזירה מדרבנן, און נאר פלייש אפרעדן כדי צו קענען צוזאמען קויפן פלייש אז מ'רעדט נישט פון קיין געלט, דאס מעג מען יא.